די היינטיגע שיעור איז לעילוי נשמת ר' חיים זאנוויל בר ר' משה דער ריבניצער צדיק. האלט מען דא ביי כ"ח עמוד ב', האט מען עס גמרא אן א ביי אות ה' נאך פון אונטן. וכשמתפלל, ווען א מענטש איז מתפלל קודם הדרוש פאר די דרשה, צריך להתפלל בתחנונים, דארף ער בעטן מיט תחנונים, ויבקש מאת הקדוש ברוך הוא מתנת חינם. אה, דא רעדט דער רבי שוין פון די אנדערע בחינה. סאו האבן מיר געהאט ביז יעצט א בחינה פון דאווענען א מענטש זאל יא ארויסברענגען זיינע נקודות זיינע מצוות און מעשים טובים וואס ער האט געטון כדי צו אוועקצונעמען די רע. אבער דא ברענגט דער רבי אריין די צווייטע חלק, עס איז אויך דא א זאך וואס א מענטש דארף בעטן א מתנת חינם, ולא יתלה בזכות עצמו, ער זאל נישט תולה זיין אין זכות עצמו, אף על פי כאטשיג שעכשיו יעצט. נתעורר מטה עוזו של עבודתו, כאטשיג ער האט דאך פון אנדערע בחינה אויכעט, ער דארף מעורר זיין די שטארקע, די זיין שטעקן, דאס פון שטארקייט פון זיין עבודה וואס ער טוט, וואס ער דינט דעם אייבערשטן, איז אין זה המטה כדי להתגאות, די שטעקן נישט זיך גרויס צו האלטן, אלא כדי להכניע הרע שבעדה, די שלעכטס כדי צו מכניע זיין די רע. די רבי באציט זיך דא ווען ווען די רבי לערנט מיט נאך מענטשן, און די זעלבע זאך ביי יעדע מענטש פאר זיך אליינס, אבער קודם ווען רעדט די רבי מיט אסאך תלמידים, כי ברבים, ווען מען רעדט פאר פאר אסאך מענטשן, יש בהם טובים ורעים, איז דא גוטע מענטשן איז דא שלעכטע מענטשן, וצריך להכניע הרע שברעים, די רע וואס איז דא אין די שלעכטע מענטשן. כנ"ל, אבל לפני השם יתברך, ווען מען האלט שוין ביים אייבערשטן אליינס, מען רעדט שוין צום אייבערשטן, יעמוד זאל ער שטיין כדל ורש אזוי ווי ארעמאן, וידבר תחנונים, מ'זאל רעדן מיט א געבעט, ולא יתלה בשום זכות, ער זאל זיך נישט תולה זיין אין קיין שום זכות, ס'קומט זיך אים גארנישט, נישט ווייל ער איז א צדיק קומט זיך אים עפעס. וזהו, און דאס איז פשט, אז נאכדעם וואס משה רבינו האט געשלאגן די שטיין, איז, האט ער געבעטן אריינצוגיין קיין ארץ ישראל, און דארטן שטייט שוין עפעס א אנדערע מין תפילה, דארטן שטייט ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר, און רש"י זאגט ער האט געבעטן א מתנת חינם שצריכין לדבר תחנונים בשעה שרוצה לומר היינו קודם הדרוש פארן דרוש, נאכדעם וואס עס איז שוין נגזר געווארן די גזירה אז ער טאר נישט אריין קיין ארץ ישראל האט ער געבעטן נאר א מתנת חינם. זה הטעות שטעה משה.

אבער עס איז דא אויך שלעכטע מענטשן דארטן צריך מטה עוז דארף מען די מטה עוז כדי להכניע רשעותם כנ"ל אזוי ווי אויבן געשמועסט אחר כך און נאכדעם ודברתם אל הסלע לעיניהם זאלסטו רעדן צום שטיין צו זייער אויגן איז אין דיבור אלא נחת דיבור מיינט מיט א רואיגקייט ס'קומט זיך דיר גארנישט. יא, איך בעט אז די אייבערשטער זאל מיר געבן. שישפוך שיחו ותפלתו בתחנונים כדל וכרש אל הסלע, ער זאל אויסגיסן זיין שמועס און זיין תפילה מיט א געבעט אזוי ווי א ארעמאן צום שטיין, דאס וואס איז די שטיין האבן שוין געשמועסט היינו לב העליון, דאס מיינט דאך די לב העליון, לייגט זיך מעורר זיין די לב העליון לעיניהם, דייקא שיהא הקהל בשעת מעשה. יא, מען דארף די עולם בשעת מעשה, כדי שיקשר את עצמו עם נשמתם, דער צדיק זאל זיך מקשר זיין מיט די נשמות פון די אידן, כנ"ל, והוא לא כן עשה, ער האט נישט אזוי געטון, שזכר טובו וצדקתו, ער האט יא געדענקט זיינע גוטע מעשים און זיין צדקות, בשעת תפילתו בשעת ער האט געבעטן, ער האט נישט געבעטן קיין מתנת חינם, שלא השתמש עם המטה בשביל הקהל, ער האט זיך נישט באנוצט מיט די שטעקן וועגן די קהל, אלא השתמש עם המטה בשעת תפילתו בשעת ער האט געבעטן. דאס הייסט ער האט גענומען די מצוות בשעת די תפילה, ער האט נישט גענומען די מצוות אוועק צו נעמען די רעה, וזה בחינת וירם משה את ידו, ידו זה תפילתו, ידו מיינט תפילה, כמו שכתוב ווי ס'שטייט אין פסוק ויהי ידיו אמונה, אויף די ווערטער ויהי ידיו אמונה דארט ביי משה רבינו אויפגעהויבן די הענט, שטייט, ותרגומו איז דער תרגום, פרישן בצלו, אויסגעשפרייט מיט דאווענען, שהרים את תפילתו, ער האט אויפגעהויבן זיין תפילה, ולא קישר את עצמו עם הקהל, ער האט זיך נישט קאנעקטעד, מיטן עולם, ויך את הסלע, און ער האט געשלאגן די סלע במטהו מיט זיין שטעקן פעמים צוויי מאל, כביכול, הכה צור, ער האט געשלאגן דעם צור, ויזובו מים, דאס מיינט אז ער האט שהכה לב העליון, ער האט געשלאגן דעם לב העליון, וואס מיינט ער האט געשלאגן די לב העליון? כמו שלוקח איזה דבר בכח ובאונס, אזוי ווי מען נעמט א זאך מיט כח און מען צווינגט, כי בא בכח מעשיו הטובים, מ'קומט כאילו ער האט גוטע מעשים, ממילא דארף אים די אייבערשטער עס געבן. וזה הכאת הסלע פעמים דאס מיינט געשלאגן די שטיין צוויי מאל הכאה אחת איין שלאגן מיינט שלקח ער האט גענומען ביאורי התורה די ביאורי התורה בכח מיט כח ובאונס און געצווינגענערהייט שלא ביקש מתנת חינם האט נישט געבעטן קיין מתנת חינם כנ"ל והכאה אחרת און א אנדערע שלאגן מיינט כי מי שדוחק את השעה איינער וואס שטופט די שעה שעה דוחקתו. און די שעה שטופט אים אוועק, ונסתלק קודם זמנו, ער שטארבט, ער ווערט נפטר פארן צייט. ס'טייטש אין אנדערע ווערטער. מען טאר נישט נעמען א זאך פאר די ריכטיגע צייט. און דורך דעם וואס א מענטש קומט מיט זיינע מצוות און מעשים טובים, איז אזוי ווי ער שטופט אין הימל, אז די הימל זאל אים עס געבן פאר די ריכטיגע צייט, ממילא די צייט שטופט אים אוועק. ס'טייטש ער ווערט נפטר פארן צייט, ובהסתלקותו, און אויף זיין הסתלקות השכינה. די שכינה שהיא הלב העליון, דאס איז דאך די לב העליון, היא מייללת, קלאגט ובוכה עליו זי וויינט אויף אים, וזה פעמים, דאס מיינט צוויי מאל, כי מתו געשטארבן משה ואהרן על ידי ההכאה, דורך די שלאגן, כמו שכתוב שטייט אין פסוק המה מי מריבה, דאס איז די וואסער פון די קריגעריי וכו', און נאכדעם ובשביל זה וועגן דעם. אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר א מענטש זאל זיך נישט שטופן אויף קיין שום זאך נישט אלא יבקש תחנונים זאל בעטן מיט תחנונים אם יתן לו השם יתברך אויב די אייבערשטער וועט אים געבן יתן זאל ער געבן ואם לאו און אויב נישט לאו אז איז אויך גוט איז אויך גוט זיין נישט וזה יען לא האמנתם בי. ווייל ער האט עס נישט געגלייבט אין מיר היינו א תפילה כנ"ל שהרים תפילתו מתפילת הקהל איך וויל געשעצט זיין צום קהל האט זיך נישט מקשר געווען מיט די קהל ווייל תפילה היא אמונה תפילה איז אמונה כמו דא שטייט פסוק ידיו אמונה יא די תפילה להקדישני לעיני בני ישראל להקדישני דייקא מיך צו הייליגן דייקא פארוואס האט ער געשמועסט אויבן כי על ידי תפילה של רבים אז ס'דא א תפילה פון אסאך מענטשן נתקדש השם יתברך, און ווערט דעם אייבערשטנ'ס נאמען געהייליגט, כנ"ל, לכן לא תביאו וועסטו נישט ברענגען וכו' אל הארץ אין די לאנד, רמז איז א רמז על הסתלקותו אויף זיין הסתלקות, כי הקדושה, די קדושה גם כן נתוספת למעלה בשעת פטירת הצדיק כידוע. ס'טייטש אזוי, ער האט אוועקגענומען כאילו די קדושה פון אויבן. סאו ממילא דורכדעם ווי דער צדיק ווערט נפטר, ווערט פארמערט די קדושה אויבן. קדושה נתוספת למעלה אז די קדושה ווערט אויך פארמערט אויבן, בשעת פטירת הצדיק ווען די צדיק גייט אוועק פון דער וועלט כידוע נמצא קומט אויס מה שנחסר על ידו, וואס עס געפעלט יעצט דורך זיי, נשלם על ידו יעצט נשלם געווארן דורך זיי. און ממילא יעצט קען מען פארשטיין זייער גוט אז נאכדעם וואס משה רבינו האט געוואלט תשובה טון געוואלט אריינגיין קיין ארץ ישראל, האט ער יא געבעטן מתנת חינם. דארטן האט ער נישט געבעטן קיין מתנת חינם איז געקומען מיט זכותים, ממילא האט זיך געלערנט כאילו יקרי איך א לעסן, אזוי ווי איך פיל תוך משה רבינו, ממילא איז אזוי, אבער דער רבי, דער רבי טרויעט זיך, אונז זאגן מיר די ווערטער פון רבי'ן, אז ער האט זיך געלערנט אז ער דארף יעצט בעטן א תפילה פון א מתנת חינם, אז וו, ובזכות התורה, יעצט זאגט דער רבי די זכות וואס א מענטש איז זוכה צו די תורה, שממשיך וואס ער איז ממשיך, זוכה לארץ ישראל איז ער זוכה צו ארץ ישראל. כמו שכתוב וואס שטייט בפסוק ויתן להם ארצות גוים מ'געבט פאר זיי די לענדער פון די פעלקער ווייל אונז דארף מען דאך דא פארשטיין וואס איז די מידה כנגד מידה פארוואס האט ער יעצט פארלוירן ארץ ישראל פארוואס האט משה רבינו באקומען א קנס פון פארלוירן ארץ ישראל יעצט זעט מען פון דעם איז דער רבי מקשר די גאנצע זאך אבער ארץ ישראל צו זוכה זיין ארץ ישראל היא אחת משלושה דברים שבאים על ידי יסורים איז דריי זאכן וואס קומען דורך יסורים, און איינס פון די דריי זאכן איז ארץ ישראל. ועיקר היסורים, יא, וואס איז די יסורים? הם המונעים הרשעים, די רשעים וואס לאזן נישט צו, יא, זיי מאכן מניעות, די רשעים. מוציאי דיבת הארץ, זיי רעדן שלעכטס אויף ארץ ישראל. וצריך להכניע מתחילה אלו הרשעים, און מ'דארף מכניע זיין די רשעים, ולענוש אותם זיי צו שטראפן, בחרבא וקטלא מיט א שווערד און הרג'נען. על ידי זה יכולין אחר כך לילך לארץ ישראל קען מען גיין קיין ארץ ישראל. עס טייטשט אין אנדערע ווערטער אונזער ארץ ישראל אנצוקומען צו אונזער ריכטיגע פלאץ איז דא אסאך רשעים וואס זענען מונע יא דאס מיינט זיי לאזן מיך נישט אנקומען צו מיין ריכטיגע הארץ און מעורר זיין די לב העליון און רעדן ברחמים ותחנונים ממילא דאס איז יסורים פאר א מענטש שרעקליכע יסורים וואס א מענטש קען זיך נישט עפענען. איז א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל יא זוכה זיין אנצוקומען קיין ארץ ישראל. וכח הזה לענוש את הרשעים צו באשטראפן די רשעים, אי אפשר נישט מעגליך אלא נאר כשמקבלין כח הזה מאדום. מען דארף עס האבן פון אדום. ווייל לכאורה דאס איז א שטיקל גאווה. א מענטש, ווייל דער אייבערשטער. האט ער געווענליך נישט ליב ווען א מענטש נעמט זיך אויס, דאס איז דאך א שטיקל בעל גאוה, אבער למעשה אסאך מאל דארף מען עס האבן, ווען עס איז דא די קליפות זענען מיך מונע פון דינען דעם אייבערשטן, מוז איך אנהייבן רעדן אביסל פון מיינע מצוות און מעשים טובים, כדי זיי אוועק צו הרג'ענען, אבער למעשה ווי איך וויל אבער עכט אנקומען צו די תפילה וואס גייט זיין פועל'ן א מתנת חנם, איז כי זה הכח שלו, דאס איז זיין כח, די גאווה קומט דאך פון אדום, סאו דארף אנקומען צו אדום, בבחינת ועל חרבך תחיה, ער לעבט אזוי מיט א שווערד, והוא יונק ממזל מאדים, ער איז יונק פון מזל מאדים, ער איז מייסד די חדר, אלזא, ודע דו זאלסט וויסן, שעל ידי כוחות הרוחניות, דאס איז די כח פון רוחניות הנבראים מאותיות התורה שחידש, וואס ווערט באשאפן פון די אותיות התורה וואס ער האט מחדש געווען, הכוחות האלו הן הן מלאכים ממש. דאס איז ממש מלאכים, והם מקבלים הכח מאדום, זיי די מלאכים זענען מקבל די כח פון אדום, כדי להעניש ברשעים צו קענען שטראפן די רשעים בחרבא וקטלא, דאס טייטש אויב א מענטש האט געלערנט און געטון מצוות, האט ער כוחות, וואס די מלאכים נעמען איבער די כח פון אדום כדי צו קענען מכריע זיין אלע אנדערע קליפות, והן נבראים, און זיי ווערן באשאפן בבחינת השם יתן אומר המבשרות צבא רב, והם מענישים את הרשעים די רשעים וואס שטערן בבחינת כי מלאכיו יצוה לך, די מלאכים באפעלט ער צו דיר, וכו', על שחל ופתן תדרוך אז מ'זאל דאס קענען טרעטן אויף אלע אלע שלענג, ס'זענען שלענג ס'זענען שחל ופתן, זאל עס קענען טרעטן, וכו', אות ח'. ואלו הכוחות הרוחניות היינו המלאכים די מלאכים הן לפי התחדשות התורה, לויט די התחדשות וואס די מענטשן זענען מחדש אין תורה, והתחדשות התורה איז לפי הקדושה שנתוסף למעלה כנ ל, לויט די קדושה וואס ער ברענגט ארויף אויבן, לפי רבות הקדושה, ס'קומט אויס ווען די צדיק נעמט א גרעסערע עולם איז דא אסאך קדושה, כך נמשך ריבוי התורה איז דא אסאך ריבוי התורה, ולפי ריבוי התורה איז דא כן ריבוי המלאכים איז דא אסאך מלאכים אריין, ממילא קען מען יעצט נעמען די חלק פון אדום און אוועק און אוועק נעמען אלע רשעים וואס זענען מונע אנצוקומען צו די ליין וואו ענין וכן להיפך און אזוי פארקערט היינו שאם הקדושה כל כך מעט איז די קדושה איז אזוי קליין עד שהמלאכים הנבראים מחדושי התורה הם מעוטי כח אזוי אמאל איז דא מלאכים וואס זענען שוואכע מלאכים שאין כח בידם לקבל כח להעניש את הרשעים בחרבא וקטלא זיי קענען נישט נעמען אוועק הרג'ן די רשעים די מונעים וואס לאזן נישט אנקומען צו די ריכטיגע פלאץ אלע תפילות ואין להם כח אלא להכניע הרשעים בלבד מען קען נאר מכניע זיין די רשעים אליינס און להביא מורך בלבבם געבן אביסל א ווייעכקייט אבל לא להעניש אותם בחרבא להעביר אותם מען קען עס נישט אינגאנצן מעביר זיין סאיז אויב איז די קדושה נישט אזוי שטארק קען מען נישט אוועקנעמען אלע וואס זענען מונע איך קען נאר עפעס אביסל אביסל אוועקלייגן. אבער נישט בעצם עס זאל אינגאנצן אוועק גיין, איז דאס, ולפעמים אסאך מאל, גם להכניע אותם לבד, אביסל מכניע זיין קען איך אויך נישט, אין כח למלאכים האלו, שכל כך הם מעוטי כח, מחמת מיעוט הקדושה, אז די קדושה אזוי קליין, ואין להם אלא הכח הזה, מען קען איין זאך טון, לעורר כח האומות על הרשעים, צו מעורר זיין די כח פון די פעלקער אויף די רשעים המוציאים דיבת הארץ, די וואס רעדן שלעכטס אויף ארץ ישראל, כמו עכשיו בגלות, אזוי ווי יעצט אין גלות, שאין לנו כח להעניש בעצמינו את הרשעים, אונז קען מען נישט שטראפן די אלע רשעים וואס לאזן אונז נישט טון קיין תורה ומצוות, אלא בדיניהם אז איך מוז גיין צו א גויאישע קאורט וואס די גויאישע קאורט גייט זיי שטראפן. בבחינת רשע מכתיר את הצדיק. דער רשע איז מכתיר די צדיק. דאס הייסט פון די גויאישע קאורט יא באקומט דער צדיק ווערט דער צדיק מכתר. על כן וועגן דעם יצא משפט מעוקל גייט ארויס א פארקרימטע משפט. כי הרשע מסבב את הצדיק די רשע נעמט אריבער ארום די צדיק, ואין לנו כח בעצמינו לדחות אותו זיי האבן שוין נישט קיין כח אים אוועקצושטופן. אלא במשפטם נאר מיט זייערע קאורטס לדון אותו בדיניהם צו משפט'ן זיי מיט זייער משפט און לקבל מהם און צו מקבל זיין פון זיי כח הכח לרדוף את הרשע נאכצולויפן די רשע. און גייט דער רבי ווייטער ודע שלפעמים יש סיבה מאת השם, אסאך מאל איז דאס א סיבה פונעם אייבערשטן, שהרשע יכתיר את הצדיק, די רשע זאל מכתיר זיין די צדיק, והצדיק און די צדיק אליינס אין לאל ידו האט נישט די אייגענע כוחות לדחות את הרשע אוועקצושטופן די רשע, אלא על ידי משפטיהם נאר דורך זייער משפט, ועל ידי כח המשפט, דורך דעם וואס דא א כח המשפט יוצא משפט דקדושה, גייט ארויס די משפט דקדושה וואס שנפל בין הקליפות, וואס איז אריינגעפאלן צווישן די קליפות, הצדיק מוציא אותו מבין הקליפות, דער צדיק נעמט עס ארויס פון צווישן די קליפות, ויוצא המשפט מעיקולו און די משפט גייט ארויס פון זיין פארקרומקייט. יעצט אמאל מאכט עס די אייבערשטער דווקא אז ס'זאל גיין דורך זיי, דורך די גוי'אישע קאורט זאל ארויסקומען א משפט, וואס די יענע משפט וואס איז געווען ביי די גוי'אישע קאורט איז געווען צווישן די קליפות, יעצט דורך דעם וואס ס'פסק'נט עפעס גוטס פאר דער צדיק, סאו גייט עס ארויס פון דארטן. די נזקק בין הקליפות איז נאך געווען פארשטעקט צווישן די קליפות, בבחינת משפטים בל ידעום, זיי האבן נאך נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך מיט משפטים. ועכשיו און יעצט איז יוצא מעיקולו, ווייל יעצט העלפט עס די צדיק גייט עס ארויס פון זיין פארקרומט פון פארכאפטקייט, ונתיישר עס ווערט גראד מעיקולו פון זיין פארקרומקייט, וזה, און דאס שטייט על כן יצא משפט מעוקל, אין דעם גייט ארויס די משפט פון זיין פארקרומקייט. אבער, זאגט דער רבי.

און לפעמים קען מען זייער כח אליין, די כח האט מען אויך נישט, רק לפי מיעוט הקדושה, עס ווענדט זיך ווי קליין די קדושה איז, אזא מין כח האט מען. אבער בקיצור אנדערע ווערטער וואס איז נוגע לעניננו, לויט וויפיל קדושה איך האב קען איך מיך צאמנעמען און זיך שלאגן אקעגן מיין אייגענע רשעות וואס לאזט מיך נישט אנקומען צו מיין הארץ. אויב איך האב אסאך קדושה האב איך אסאך כח, אויב איך האב נישט קיין ווייניג קדושה האב איך נישט קיין כח. און די חלק וואס די כח איז בעצם אזא שטיקל גאווה וואס איך געב מיך א רוף אן, איך טוה דעם אייבערשטן, איך דין דעם אייבערשטן, דארפסט מיך לאזן צוקומען צום אייבערשטן. אבער דאס איז נאר אוועקצונעמען די שלעכטס. ווייל בעצם א מענטש דארף בעטן א זאך, כמתנת חינם, ווייל אויב אויב איז ער דוחק די שעה, און די שעה שטופט אים אוועק. פון דא און ווייטער גייט דער רבי מסביר זיין די גאנצע די השתלשלות פון משה רבינו, ווען משה רבינו איז נפטר געווארן, האט זיך אנגעהויבן אז מ'האט נישט געקענט אריינגיין קיין ארץ ישראל, משה רבינו קריגט א קנס אז ער קען נישט אריינגיין קיין ארץ ישראל, און וואס האט עס אויך צו טון אז די אידן האבן געוואלט אריינגיין, אריבערגיין אדום, און אדום האט נישט געלאזט די אידן אריינגיין, אלעס האט צו טון בהמשך, דאס שטייט אין פרשת. חוקת דארט די גאנצע מעשה פון משה רבינו שלאגט די שטיין די נעקסטע מעשה איז די מעשה מיט אדום און די רבי איז מסביר ווי אזוי שטימט די גאנצע טענה'ריי די איד מיט אדום און אדום האט געזאגט אז עטס האטס נישט אזויפיל קדושה במילא לאז איך ענק נישט אריבער זיכער זיין אז מ'זאל יא האבן גענוג קדושה און האבן כח דורכצוגיין אלע קליפות